פרייטאג ויקהל, זאגט די הייליגע משנה אין מסכת פרה, פרק י"ב, די לעצטע פרק, האזוב הקצר, טאמער די אזוב גראז איז צו קורץ און ס'דערגרייכט נישט צו די מי חטאת, מספקו, קען מען דאס לענגער מאכן בחוט מיט א בענדל, מען בינדט צו א בענדל צו דעם אזוב און מען לאזט עס אזוי אראפ אין דעם שמאלן קריגל ווי מען האלט די וואסער, ובכוש אדער נעמט מען א כוש דאס איז א שפינדל, דאס איז א האלץ, א שפיציגע שטיקל האלץ, און מען שטופט עס אריין אינעם אזוב און אזוי טוט מען עס אראפלאזן אינעם וואסער, וטובל, מען טונקט איין די אזוב אין די וואסער ומעלה און מען ברענגט עס ארויף, ווען מען וויל שפריצן איז אבער נישט גענוג אז מען כאפט אן דעם בענדל אדער דעם כוש און אזוי שפריצט מען, ואוחז באזוב ומזה, ביים שפריצן זאל מען יא אנכאפן דעם אזוב אליין און שפריצן. הגם אונז פסק'ען מיר לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה, וואס וועגן דעם האט מען געמעגט איינטונקען מיט א בענדל אדער מיט א שפינדל, ס'הייסט כאילו מען האט איינגעטונקען דעם אזוב אליין, אפילו מען כאפט עס נישט אן דירעקט. אבער בשעת'ן שפריצן זאל מען יא אנכאפן דעם גראז אליין, ווייל אז נישט וועט עס נישט אנקומען אויף דעם טמא'נעם מענטש צו אויף די טמא'נע כלי, ס'וועט פליען איבעראל די וואסער, אבער נישט דארט וואו איך וויל, ממילא כאפ אן דעם אזוב אליין און אזוי שפריץ. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, כשם שהזיה באזוב כך טבילה באזוב, זיי האבן געהאלטן לקיחה על ידי דבר אחר הייסט נישט קיין לקיחה, און אין פסוק שטייט אז מען דארף נעמען דעם אזוב אליין און דאס איינטונקען און אזוי שפריצן, איז פונקט ווי דו זאגסט אז ביים שפריצן דארף מען אנכאפן די אזוב אליין, די זעלבע זאך ווען מען טונקט עס איין אין די וואסער דארף מען אנכאפן דעם אזוב אליין און מען קען נישט מיט א בענדל. משנה ב', הזה, רעדט מען דא אז מען האט גענומען דעם אזוב און מען האט צוגעבינדן צו א בענדל אדער א שפינדל און מען האט געשפריצט אויף די טמא'נע מענטש אדער אויף די טמא'נע כלים, ס'איז אבער א ספק מן החוט ספק מן הכוש, ס'איז א ספק צו די וואסער איז ארויפגעגאנגען אויף אים דורך די בענדל אדער דורך די שפינדל, ספק מן הגבעול, ס'איז א ספק צו ס'איז יא געקומען פונעם שטרענגל פונעם אזוב אליין, הזייתו פסולה איז די הזאה פסול, ווייל ווי לאנג איך ווייס נישט אויף זיכער אז ס'איז געקומען פונעם אזוב, שטעל איך דעם טמא'נעם מענטש אדער די כלי אויף די חזקת טומאה וואס ער האט געהאט פון פריער, און ס'איז טמא. זאגט די משנה די זעלבע זאך הזה על שני כלים, ער האט געשפריצט מיט א אזוב אויף צוויי כלים, ספק על שניהם הזה, ביידע זענען יעצט נאס, ס'איז אבער א ספק צו די שפריץ אליין איז אנגעקומען טאקע אויף יעדע באזונדער, אדער ספק מחברו מיצה עליו, אפשר איז די וואסער אנגעקומען נאר אויף איינס און פון דארטן איז עס אריבערגעגאנגען צום צווייטן. הזאתו פסולה, ווייל ווילאנג איך ווייס נישט אויף זיכער אז יעדע כלי האט באקומען א שפריץ פונעם אזוב דירעקט, הייסט עס נישט קיין הזאה. נאך אזא מציאות, מחט א נאדל וואס איז געוועזן טמא מת, שהיא נתונה על החרס וואס ס'ליגט אויף א שערב. וואס א שערבל קען מען נישט רייניגן מיט מי חטאת און מען דארף עס נישט רייניגן מיט מי חטאת ווייל א כלי חרס קען קיינמאל נישט ווערן קיין אב הטומאה והזה עליה און ער האט געשפריצט אויף דעם נאדל און למעשה זעט מען אז די נאדל איז נאס געווארן ס'איז נאר א ספק על המחט הזה ס'איז אנגעקומען דירעקט א שפריץ פונעם אזוב אויף די נאדל ספק מן החרס מיצה עליה ס'איז א ספק צו פון די שערבל איז ארויפגעגאנגען אויפן נאדל הזאתו פסולה, און די חידוש פון די פאל זאגט די תוספות יום טוב, אז הגם די חרס אליין איז קיינמאל נישט מחיוב געווען צו באקומען א הזאה, עס פעלט נישט אויס קיין הזאה פאר א חרס, וואלט איך אפשר געקענט זאגן אז אפילו ווען ס'איז ארויפגעקומען די שפריץ די וואסער פון די חרס אויף די מחט זאל עס אויכעט הייסן גוט, לאזט ער מיר הערן אז די שפריץ מוז אנקומען פונעם אזוב דירעקט צו די זאך אויף וואס איך שפריץ. זאגט די משנה צלוחית א פלעשל וואסער פון מי חטאת שפיה צר עס האט א שמאלע עפענונג טובל קען מען איינטונקען די אזוב דארט ומעלה מען ברענגט עס ארויף כדרכו אזוי ווי די שטייגער איז איך דארף נישט חושש זיין זאגט דער ברטנורא אז עס האט זיך אויסגעקוועטשט די וואסער פונעם אזוב בשעת איך האב עס ארויסגענומען פון דעם שמאלעם עפענונג און ס'דארף דאך זיין א שיעור הזאה אויף דעם אזוב בשעת'ן שפריצן, כ'דארף אבער נישט חושש זיין אז ס'איז אראפגעגאנגען פון די וואסער און ס'האט נישט געבליבן קיין שיעור הזאה וויבאלד ס'האט א שמאלע עפענונג. רבי יהודה אומר, הזאה ראשונה, די ערשטע שפריץ קען מען טאקע שפריצן רואיג און מ'דארף נישט חושש זיין אז ס'איז געווארן ווייניגער צוליב דעם וואס ס'האט א שמאלע עפענונג די באטל, אבער א צווייטע שפריץ זאל מען שוין נישט געבן, אז מען וויל נאכאמאל שפריצן דארף מען שוין נאכאמאל איינטונקען, ווייל איך זאג אז ביים ערשטן מאל שפריצן איז אראפגעגאנגען אביסל וואסער, און בכלל האט דאך די פלעשל געהאט א שמאלע עפענונג, איז שוין ארויסגעגאנגען אביסל וואסער פונעם אזוב בשעת איך האב עס ארויפגעברענגט, איז א צווייטע שפריץ זאל מען שוין נישט געבן, נאר מען זאל עס באזונדער איינטונקען. זאגט די משנה מי חטאת שנתמעטו, א פלעשל מי חטאת וואס האלט זיך שוין ביים אויסנוצן, ס'איז שוין דא זייער ווייניג, טובל אפילו ראשי גבעולין ומזה, איז גענוג אז מ'טונקט איין די שפיצן פון די שטרענגלעך פונעם אזוב און מ'שפריצט, ובלבד שלא יספג, ס'מוז אבער זיין א טבילה, א טונק, נישט מ'זאל אויסווישן די כלי מיט די אזוב. אויב מען דארף שוין ווישן, טויג שוין נישט, ס'דארף קענען ווערן איינגעטינקען, ס'דארף נאך זיין גענוג וואסער אז מען זאל קענען איינטינקען דעם אזוב אין דעם. זאגט די משנה נתכוון להזות לפניו, טאמער א מענטש האט אינזין געהאט צו שפריצן אויף א טמא'נע כלי אדער א טמא'נע מענטש וואס איז געשטאנען פארנט פון אים, והזה לאחריו, למעשה איז די שפריץ געגאנגען צו א טמא'נע מענטש אדער כלי וואס איז געוועזן הינטער אים. אדער לאחריו האט אינזין געהאט צו שפריצן אויף עפעס וואס איז הינטער אים, והזה לפניו און ער האט למעשה געשפריצט אויף עפעס וואס איז געוועזן פארנט פון אים, הזאתו פסולה, די הזאה איז פסול, ווייל מען דארף אינזין האבן וואס מען טוט, מען דארף אינזין האבן צו שפריצן אויף די זאך וואס מען האט געשפריצט, און אז ער האט אינזין געהאט לפניו, קען ער נאר רייניגן זאכן וואס זענען לפניו. אויב ער האט אינזין געהאט לפניו והזה על הצדדין שלפניו, ס'איז געוועזן אפאר כלים לאמיר זאגן פאר אים, ער האט אינזין געהאט אז ער וויל שפריצן לפניו, און ס'איז אויסגעקומען נישט ממש לפניו, נאר אויף די זייט, אבער ס'איז אויכעט לפניו, ס'איז צדדין שלפניו, הזאתו כשרה איז די הזאה גוט, וויבאלד צדדין שלפניו ווערט אויכעט אנגערופן לפניו, און זיין כוונה אויף לפניו האט געהאלפן פאר דעם אויכעט. זאגט די משנה, מזין על האדם מדעתו ושלא מדעתו, דער אנגעשפריצטער, ער מוז גארנישט וויסן אז מען שפריצט אים אן, מען קען שפריצן אויף א מענטש צו ער ווייסט יא צו ער ווייסט נישט, אפילו ער שלאפט, און אפילו בעל כרחו, ס'איז נאר דער מענטש וואס שפריצט, דער מזה, ער מוז האבן א כוונה צו שפריצן. זאגט די משנה, מזין על האדם ועל הכלים ואפילו הן מאה, און מען קען אויסשירן הונדערט מענטשן אדער הונדערט כלים, און מען דארף נישט פאר יעדן איינעם געבן א שפריץ באזונדער, מען קען איינטונקען דעם אזוב און געבן א שפריץ אויף אלע מענטשן אדער אלע כלים אויף אמאל, דער עיקר איז אז ס'זאל אנקומען אויף יעדן איינעם א משהו פון די וואסער. משנה ג' נתכוון להזות על דבר שהוא מקבל טומאה, ווען דער מענטש האט איינגעטונקען די אזוב אינעם פלעשל, האט ער אינזין געהאט אז ער גייט פון דעם שפריצן אויף א זאך וואס איז מקבל טומאה, צום ביישפיל אויף א מענטש, אויף א כלי וואס איז מקבל טומאה. והזה און למעשה האט ער געשפריצט יעצט על דבר שאינו מקבל טומאה. ער האט געשפריצט אויף א בהמה, ער האט געשפריצט אויף א שטיינערנע כלי. איז די הלכה אם יש באזוב, אויב ס'איז נאך דא גענוג וואסער אינעם אזוב, לא ישנה, דארף ער נישט נאכאמאל איינטונקען, כדי צו שפריצן אויף די זאך וואס איז מקבל טומאה, ער קען נעמען דעם אזוב אזוי ווי עס איז יעצט מיט די וואסער וואס איז געבליבן, און ווייטער שפריצן אויף די זאך וואס איז מקבל טומאה. וויבאלד די טבילה וואס איך האב איינגעטונקען איז געווען מיט א גוטע כוונה צו שפריצן אויף א זאך וואס איז מקבל טומאה, קען איך עס ווייטער נוצן. אויב אבער מען האט אינזין געהאט ביים איינטונקען די אזוב אין די וואסער אז מען גייט שפריצן על דבר שאינו מקבל טומאה למשל אויף א בהמה אדער אויף כלי אבנים והזה על דבר שמקבל טומאה אפילו מען האט געשפריצט אויף א זאך וואס איז מקבל טומאה די הזאה איז זיכער נישט גוט ווייל מען האט דאך נישט אינזין געהאט אויף דעם נאר אם יש באזוב אפילו עס איז געבליבן גענוג וואסער אינעם אזוב ישנה מוז מען נאכאמאל איינטונקען, ס'איז נישט גענוג אז מ'זאל נעמען די וואסער וואס איז פארבליבן אויפן אזוב און יעצט גיין שפריצן אויף א זאך וואס איז מקבל טומאה, איך מוז עס איבערטונקען נאכאמאל אין די כלי וויבאלד די ערשטע טבילה איז געוועזן מיט א מחשבה צו שפריצן אויף א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה וואס דאס איז נישט קיין גוטע מחשבה. און די משנה איז זיך אליין מסביר. על האדם, אויב די טבילה וואס איך האב איינגעטונקט די אזוב אין די וואסער איז געווען מיט א מחשבה צו שפריצן אויף א מענטש וואס ער איז מקבל טומאה, והזה על הבהמה למעשה האט ער געשפריצט אויף א בהמה, איז די הלכה אם יש באזוב אויב ס'איז נאך דא וואסער אינעם אזוב לא ישנה דארף ער נישט נאכאמאל איינטונקען, ער קען מיט דעם וואסער ווייטער שפריצן אויפן מענטש. אויב אבער האט ער אינזין געהאט ביים איינטונקען אז ער גייט שפריצן על הבהמה, וואס א בהמה איז נישט מקבל טומאה, והזה על האדם, און ער האט געשפריצט אויף א מענטש, אם יש באזוב אפילו ס'איז נאך דא וואסער אויפן אזוב, ישנה מוז ער נאכאמאל איינטונקען, די ערשטע טונק איז נישט גוט געווען. זאגט די משנה המים המנטפים, די וואסער וואס ס'טראפט אראפ פון א אזוב ווען איך האב עס איינגעטונקען מיטן פלאן צו שפריצן אויף א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, כשרים די וואסער איז יא כשר, מען מעג נעמען דעם אזוב און צוריק איינטונקען אין די וואסער וואס האט אראפגעטריפט און שפריצן דערפון אויף א טמא'נעם מענטש, לפיכך וועגן דעם וויבאלד ס'איז נאך כשר'ע מי חטאת, הם מטמאין לשם מי חטאת, ס'האט דעם קדושת מי חטאת אז ס'איז מטמא טאמער א מענטש רירט צו דערצו שלא לצורך הזאה, ס'הייסט נאכנישט ווי ס'איז אפגעטון געווארן די מצוה דערמיט ווייל כ'האב דאך עס ארויסגענומען מיטן אזוב כ'האב זיך איינגעטונקען דעם אזוב אין די וואסער אויפן פלאן צו שפריצן אויף א מענטש וואס איז נישט מקבל טומאה, און פון דעם האט אראפגעטראפט, איז עס לא נעשה מצוותו, עס האט נאך די קדושה, און ס'קען נאך מטמא זיין אזוי ווי געווענליכע מי חטאת. משנה ד'. המזה ווען איינער שפריצט מי חטאת, מחלון של רבים, ער שטייט ביי א פענסטער וואס באלאנגט פאר א רבים, ס'איז א רשות הרבים, און ער שפריצט דארט אויף מענטשן טמאים, ונכנס למקדש, איינער פון די וואס זענען געווארן אנגעשפריצט איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש אויפן דעת, אויפן סמך אז ער איז גערייניקט געווארן דורך די מי חטאת, ונמצאו המים פסולים, שפעטער שטעלט זיך אבער ארויס אז די וואסער איז נישט געווען קיין כשר'ע מי חטאת, קומט דאך אויס אז דער מענטש איז געוועזן טמא. פטור. דאך איז דער מענטש וואס איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש אויף דעם אופן פטור פון ברענגען א קרבן. פארוואס? ווייל דאס איז מער א אונס ווי א שוגג. וויבאלד מ'האט געשפריצט אויף אים אויף א רשות הרבים'דיגע פלאץ, האט ער נישט געדארפט נאכגיין מברר זיין צו די וואסער איז טאקע געווען כשר'ע מי חטאת אדער נישט. איך זאג אז דאס איז א ספק טומאה ברשות הרבים, ספיקו טהור, און ער איז נישט מחיוב א קרבן אויפ'ן אריינגיין אין בית המקדש אויף דעם אופן. אויב אבער מ'האט געשפריצט אויף אים מחלון של יחיד, פון א פריוואטע פענסטער, ונכנס למקדש און ער איז אריין אין בית המקדש ונמצאו המים פסולין און שטעלט זיך ארויס אז די וואסער איז נישט געווען כשר, חייב איז ער יא מחיוב, ווייל ער איז א ריכטיגער שוגג, ער האט געדארפט מברר זיין צו די וואסער איז כשר'ע וואסער צו ער מעג טאקע אריין גיין אין בית המקדש, און אז ער האט עס נישט געטון, איז ספק טומאה ברשות היחיד ספיקו טמא, און ער איז מחיוב א קרבן אויפן אריינגיין אין בית המקדש בשוגג. אבל כהן גדול אבער אויב דער געשפריצטער איז געווען א כהן גדול בין מחלון של יחיד בין מחלון של רבים פטור סיי מ'האט געשפריצט אויף אים פון א יחיד'דיגע פענסטער סיי פון א רבים'דיגע פענסטער איז ער פטור אויפן אריינגיין אין בית המקדש טמא'נערהייט שאין כהן גדול חייב על ביאת המקדש דאס איז א מורא'דיגע אינטערסאנטע שיטה פון ר' שמעון אין מסכת הוריות פרק ב' אז א כהן גדול וואס ער איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש טמא'נערהייט איז נישט דא אויף אים דער חיוב צו ברענגען א קרבן. ווייל ס'שטייט אין פסוק ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, נאר אזא איינער וואס זיין חטא איז אייניג צום קהל, נאר אזא איינער דארף ברענגען א קרבן אויב ס'איז געווען בשוגג און ס'איז דא א כרת, טאמער ס'איז געוועזן א מזיד, אבער א כהן גדול איז זיין זינד נישט דומה צו יחידים, ווי די ברטנורא איז מסביר דארטן אין מסכת הוריות אז אלע יחידים סתם א מענטש איז מחיוב אויף א שוגג אליין, אויף א שגגת מעשה אליין, אבער א כהן גדול פעלט זיך אויכעט אויס ס'זאל האבן געווען א העלם דבר, ער מוז האבן פאלש גע'פסק'נט און אויף דעם סמך אריין געגאנגען מיט א שגגת מעשה, האט ער דאך נישט די זעלבע הלכה ווי א געווענליכער יחיד, איז ביי אים נישט דא געזאגט געווארן די הלכה אז ווען ער גייט אריין אין בית המקדש טמא'נערהייט זאל זיין מחיוב א קרבן אדער ס'זאל זיין א איסור כרת. זאגט די משנה, מחליקין היו, מען האט זיך געקענט אויסגליטשן, אזויפיל וואסער, אפגעשפריצטע וואסער פון פרה אדומה איז געווען לפני חלון של רבים, ס'איז געווען געוויסע פלעצער ווי מען פלעגט דארט האלטן די מי חטאת, און דארט איז געווען א פענסטער, און מענטשן פלעגן אדורך גיין און מען פלעגט שפריצן אויף זיי, און ס'איז געווען אזויפיל וואסער אויף די ערד אז מען האט זיך געקענט גליטשן דערויף, ודורסין און מענטשן פלעגן אריין טרעטן אין די וואסער ולא נמנעין, און דאך האבן זיי זיך נישט צוריק געהאלטן נאכדעם וואס זיי זענען געפלאטשקעט אין די וואסער אריין צו גיין אין בית המקדש. מפני שאמרו מי חטאת שעשו מצותן אינן מטמאין, ווען קען מי חטאת מטמא זיין? איידער מ'האט געשפריצט דערפון, נאכדעם וואס מ'האט עס שוין אפגעשפריצט, ס'האט שוין אפגעטון די מצוה דערפון, איז עס מער נישט מטמא, ממילא אפילו ס'איז געווען פארזאמלט אסאך פון די וואסער אויף דער ערד, און מענטשן האבן געטרעטן דערין, האט דאס זיי נישט מטמא געווען, און זיי האבן געקענט אריינגיין נאכדעם אין בית המקדש. משנה ה'. אוחז הוא הטהור, א מענטש וואס ער איז ריין, מעג אנכאפן בקרדום הטמא בכנפו, ער האט א טמא'נע האק און ער וויל אז מען זאל שפריצן דערויף, כאפט ער עס אן מיט זיין בגד, די קרדום, די האק אליין איז א אב הטומאה, די בגד ווערט א ראשון, אבער דאס איז נישט מטמא די מענטש, ווייל א מענטש קען נישט מקבל טומאה זיין פון א ראשון, נאר פון א אב. ומזה עליו און אזוי שפריצט מען אויף דעם האק. אף על פי שיש עליו כדי הזאה, הגם דער מענטש האלט דאך אן דעם האק, ער טראגט דעם האק, נאכדעם וואס מען האט עס אפגעשפריצט איז דאך דא אויף דעם האק א שיעור מי חטאת כדי הזאה וואס דאס איז דאך מטמא, א נושא פון מי חטאת ווערט דאך טמא, בלייבט אבער דער מענטש נאך אלץ טהור, פארוואס? ווייל מען האט פריער געלערנט, נאכדעם וואס עס איז אפגעטון געווארן די מצוה, מען האט שוין אפגעשפריצט די וואסער, איז עס נישט מטמא. ס'איז דא וואס לערנען אז דער טהור'ע מענטש רעדט מען אז ער איז טהור לחטאת און ער אליין מעג שפריצן אויפן קרדום, אבער אנדערע זאגן אז לגבי טהרת חטאת איז אין מונה ראשון ושני, און א מענטש וואס ער כאפט אן א טמא'נע האק אפילו מיט א הפסק פון א בגד ווערט ער יא טמא. ממילא זאגן זיי אז דאס וואס שטייט דא אוחז הוא הטהור רעדט מען פון א מענטש וואס ער איז נישט טהור לחטאת ער איז נאר טהור לתרומה אדער לקודש און ער כאפט אן דעם האק און א צווייטער שפריצט זאגט די משנה כמה יהא במים ויהיה בהם כדי הזאה וויפיל זאל זיין אין די וואסער און דאס זאל הייסן כדי הזאה אז ווען א מענטש זאל טראגן אזויפיל וואסער זאל ער טמא ווערן כדי שיטביל ראשי גבעולין ויזה, נאר ווען מען טראגט אזויפיל וואסער אז מען קען איינטונקען אין דעם די שפיצן פון די שטרענגלעך פונעם אזוב און מען קען שפריצן דערפון, דאס הייסט עס דארף זיין אזויפיל וואסער אז ס'זאל איינגעזאפט ווערן אינעם אזוב און ס'זאל נאך איבערבלייבן אויף דעם צו שפריצן, אויב ס'איז אבער נאר געווען ווייניגער פון דעם איז מען נאכנישט טמא. רבי יהודה אומר, רבי יהודה איז מחמיר און ער זאגט, רואים אותם כאילו הן על אזוב של נחושת, איך באטראכט די וואסער כאילו איך גיי דא איינטונקען א קופערנע אזוב וואס דאס טוט נישט איינזאפן, און אפילו אויב ס'איז נאר דא ווייניג וואסער, וואס ווען איך טונק איין אן אייזערנע אזוב, דעמאלטס וועט בלייבן אויף דעם, אבער אויב איך זאל איינטונקען א באמת'ע אזוב, א גראז, וועט עס גלייך איינגעזאפט ווערן. איז דער מענטש אויכעט טמא, איך זאג אז ער האט שוין געטראגן דעם ריכטיגן שיעור פון מי חטאת. משנה ו', המזה באזוב טמא, טאמער א מענטש האט געשפריצט מיט א טמא'נע אזוב, און ווי איז שייך אז א אזוב זאל זיין טמא, טאמער מ'האט עס אראפגעקליבן פונעם גארטן כדי צו עסן, האט עס א דין פון עסנווארג, און אז ס'איז טמא געווארן, האט ער געשפריצט מיט א אזוב טמא, אם יש בו כביצה, טאמער ס'האט א שיעור פון א כביצה, וואס דאס איז די שיעור פון עסנווארג אז ס'זאל מקבל טומאה זיין און געבן ווייטער א טומאה, המים פסולים, איז די מי חטאת פסול געווארן דורך די אזוב, והזאתו פסולה, און די הזאה איז פסול געווען. אין בו כביצה, טאמער ס'האט נישט קיין שיעור כביצה, המים כשרים, די וואסער בלייבט כשר, והזאתו פסולה, אבער די שפריצן איז דאך געווען פסול, ווייל ס'שטייט אין פסוק והזה הטהור, דער וואס שפריצט, מוז זיין ריין, סיי דער מענטש וואס שפריצט מוז זיין ריין, און סיי די אזוב, מוז זיין א ריינע אזוב, איך קען נישט שפריצן מיט קיין, מיט קיין טמא'נע אזוב. זאגט די משנה אויב די אזוב איז געוועזן טמא און ס'האט יא געהאט א כביצה ומטמא את חבירו קען די אזוב מטמא זיין זיין חבר א צווייטע אזוב וואס רירט צו צו אים וחבירו את חבירו אפילו הן מאה איין אזוב וואס רירט צו דעם צווייטן אפילו ביז הונדערט ווערן זיי אלע טמא ווייל ביי חטאת ביי פרה אדומה רעכנט מען נישט קיין ראשון ושני אלעס ווערט טמא אזוי ווי די ערשטע משנה ז' הטהור לחטאת א מענטש וואס ער האט זיך גערייניגט עוסק צו זיין אין די פרה אדומה שנטמאו ידיו וואס זיינע הענט זענען טמא געווארן דאס הייסט ער האט צוגערירט צו א זאך וואס איז נאר מטמא געווענליך די הענט אבער דא איז עס הארבער און נטמא גופו אפילו ער האט צוגערירט צו א זאך אוכלין און משקין למשל וואס ביי אנדערע זאכן לגבי תרומה און לגבי קודש איז נאר די הענט טמא לגבי חטאת האב איך מחמיר געווען און געזאגט אז אויך דער גאנצער קערפער ווערט דורך דעם טמא, ומטמא את חבירו, דער מענטש וועט מטמא זיין א צווייטן מענטש, וחבירו את חבירו און זיין חבר וועט ווייטער מטמא זיין א דריטן מענטש, אפילו הן מאה אפילו ביז הונדערט מענטשן, ווייל ביי חטאת ציילט מען נישט קיין ראשון ושני. משנה ח', לאגין של חטאת, א קריגל פון מי חטאת, שנטמאו אחוריו, וואס די אונטערשטע חלק, דאס הייסט די אויסערווענדיגסטע חלק, איז טמא געווארן מיט משקין טמאים, וואס געווענליך ביי תרומה וואלט געווען די הלכה אז לא נטמא תוכו, נאר די אויסערווענדיגסטע חלק ארום און ארום ווערט טמא, אבער די טומאה קומט נישט אריין אינעווייניג, אבער ביי חטאת האב איך מחמיר געווען און געזאגט אז נטמא תוכו, אויך די אינעווענדיגסטע חלק ווערט דורך דעם טמא, ומטמא את חברו, די קריגל קען מטמא זיין זיין חבר, וחברו את חברו, אפילו הן מאה, איין קריגל רירט צו צום צווייטן ביז הונדערט, ווערן אלע טמא. פון דא און ווייטער גייט די משנה רעדן דינים פון זאכן וואס זענען צוויי באזונדערע כלים, אדער צוויי חלקים פון א כלי, און ער גייט זאגן צו ס'הייסט איינס לגבי אז ווען מ'שפריצט אויף איין חלק זאל די צווייטע אויכעט ווערן גערייניגט אדער נישט. הזוג והענבל חיבור. א גלעקל באשטייט פון צוויי חלקים, ס'איז דא דער זוג, וואס דאס איז די אויסערווייניגסטע חלק, און נאכדעם איז דא דער ענבל, וואס דאס איז דער גלעקל אינדערמיט וואס דאס מאכט די גערודער. זאגט די משנה דאס הייסט באהאפטן, און אויב עס זאל שפריצן אויפן זוג איז דער ענבל אליין אויכעט געווארן טהור, און די זעלבע זאך פארקערט אז מ'שפריצט אויפן ענבל ווערט די זוג טהור.

אדער נאר אויף דעם פיקה אליין וואס דאס איז א חלק וואס וועגט אראפ, א שווערע חלק וואס ליגט אונטן פון דעם שפינדל וואס מאכט אז עס זאל אראפ וועגן, עס איז נישט גענוג אז מען שפריצט אויף איינע פון די צוויי נאר מען מוז שפריצן אויף ביידע, ואם הזה בדיעבד אז מען האט געשפריצט אויף איינע פון די צוויי מוזה, איז עס אפגעשפריצט געווארן, עס איז יא כשר געווארן. נאך א פשט ברענגט ער. אז דא דא א דריטע חלק אין דעם שפינדל, און דאס איז אזוי ווי א הוק פון אויבן פון אייזן, וואס יענץ איז די עיקר פון די כלי, זאגט די משנה מ'זאל נישט שפריצן נישט אויפן כוש און נישט אויפן פיקה, נאר אויף די דריטע חלק דערפון, וואס דאס איז די צינורא, אזא העקעלע פון אויבן, אויף יענץ זאל מען שפריצן, און בדיעבד אז מ'האט געשפריצט אויף די כוש אדער די פיקה, איז אויכעט גוט. זאגט די משנה של פשתן א שפינדל וואס מען נוצט צו שפינען מיט דעם פלאקס חיבור דארט איז די כוש מיט די פיקה יא ממש איינס און ס'הייסט באהאפטן און דארט קען מען לכתחילה שפריצן אפילו נאר אויף איינע פון די צוויי חלקים און די אנדערע ווערט אויך גערייניגט זאגט די משנה עור של עריסה די לעדער פון א קינדער בעטל, שהוא מחובר לפיקות, וואס דאס איז באהאפטן אין די רינגען ארום און ארום, חיבור דאס הייסט באהאפטן, אז מען שפריצט אויף די לעדער איז די גאנצע בעט גערייניגט געווארן, אז מען שפריצט אויף די בעטל ווערט די לעדער גערייניגט. המלבן, דאס איז אזוי ווי א פיסל, א טעלערל וואס מען לייגט אונטער די פיס פון א בעט, מען וויל נישט אז די פיסלעך, די האלצערנע פיסלעך פונעם בעט זאלן פארשימלט ווערן פון די פייכקייט פון די ערד, לייגט מען אונטער אזעלכע האלצערנע טעלערלעך. אינו חיבור. דאס הייסט נישט באהאפטן מיט'ן בעט, לא לטומאה, נישט לגבי טומאה, אז אויב די בעט זאל טמא ווערן זאל די מלבן הייסן טמא, אדער טאמער די מלבן זאל טמא ווערן זאל די בעט טמא ווערן. ולא לטהרה, נישט לגבי רייניגן, ס'איז נישט גענוג אז מען שפריצט אויפ'ן בעט, מען דארף עקסטרא שפריצן אויפ'ן מלבן, און די זעלבע זאך איז נישט גענוג אז מען שפריצט אויפ'ן מלבן, מען דארף עקסטרא שפריצן אויפ'ן בעט. זאגט די משנה כל ידות הכלים, אלע הענטלעך פון כלים הקדוחות, וואס די הענטל אליין האט א שפאלט, און די אייזן פון די כלי גייט אריין אין די שפאלט פונעם הענטל, למשל אזוי ווי ביי א מעסער, חיבור דאס הייסט באהאפטן, און אז מען שפריצט אויף איינע פון די צוויי, אויף די אייזן אדער אויף די הענטל, ווערט די אנדערע אויכעט גערייניגט. רבי יוחנן בן נורי אומר אף החרוקות, אויך די הענטלעך וואס האבן נישט קיין שפאלט אריין, נאר פארקערט ס'האט א שפיץ אויף ארויס, און דעם שפיץ שטופט מען אריין אין א לאך וואס איז דא ביים אייזן, וואס דאס איז די סדר ביי שפיזן, דאס הייסט אויכעט באהאפטן איינס אין צווייטן, און אז מ'וועט שפריצן אויף איינס וועט די אנדערע אויכעט ווערן גערייניגט. משנה ט. איז ער ווייטער ממשיך מיט די הלכות וועלכע זאכן ס'הייסן באהאפטן און וועלכע נישט, און אין די משנה רעכנט ער אויס זאכן וואס מדאורייתא הייסט עס איינס, אבער מדרבנן האט מען גוזר געווען ס'זאל נישט הייסן איינס, ממילא לגבי טומאה ווערט עס גערעכנט ווי איינס, אז מ'רירט צו איינע פון די חלקים ווערט אלעס טמא, לגבי טהרה ווערט עס גערעכנט יעדע זאך באזונדער און אז מ'וויל שפריצן דארף מען שפריצן אויף יעדע איינס באזונדער.

דאס איז א געוויסע מין האלצערנע כלי וואס מען טוט איבערפירן אויף תבואה און דאס דרעשט אויס די תבואה, ס'איז צוזאמגעשטעלט פון עטליכע חלקים, מדאורייתא הייסט עס ווי איין כלי מדרבנן נישט. וקרן של כליבה, דאס איז א חלק פון א בעטל וואס מען פלעגט מיט דעם ארויסטראגן די מתים, מיט דעם קרן האט מען צוגעבינדן די מת עס זאל נישט אראפפאלן פון דעם בעטל, איז אויך די זעלבע זאך, מדאורייתא הייסט עס ווי איין כלי, אבער מדרבנן הייסט עס ווי באזונדער. וקרנין של יוצאי דרכים, מענטשן וואס גייען אין וועג, פלעגן מיטנעמען אזעלכע הערנער פון בהמות און בעלי חיים, וואס מען פלעגט מיט דעם אנשעפן וואסער, און די הערנער זענען געווען צוזאמגעשטעלט פון עטליכע הערנער, מדאורייתא הייסט אלעס ווי איינס מדרבנן נישט. ושלשלת המפתחות, א בינטל פון שליסלעך, שליסלעך וואס הענגען אויף א קייט, מדאורייתא הייסט אלעס איינס, און מדאורייתא למשל ווען מען זאל שפריצן פון די מי חטאת אויף איינע פון די שליסלעך ווערן אלע גערייניגט, די רבנן האבן אבער געזאגט אז נישט, נאר לגבי טומאה איז אז איינס ווערט טמא ווערט די אנדערע אויכעט טמא. ושלל הכובסים די וועשערס ווילן נישט אז די קליינע וועש זאלן זיך פארלירן, נעמען זיי א נאדל מיט א פאדעם און מען געט אזא ניי צאם אלע וועש, מען מאכט אזוי ווי איין בינטל דערפון, מדאורייתא הייסט עס באהאפטן און אז איינס וועט טמא ווערן וועט אלעס טמא ווערן און דאס איז מדרבנן אויכעט לגבי טומאה. אבער לגבי טהרה נישט, מען קען נישט שפריצן נאר אויף איין בגד, מען דארף שפריצן אויף יעדע באזונדער. והבגד שהוא תפור בכלאים, צוויי חלקים פון א בגד, למשל צוויי וואלענע בגדים וואס זענען צוזאמגעבינדן, צוזאמגענייט, מיט א פאדעם פון פלאקס, וואס דאס גייט מען דאך מוזן אויפמאכן ווייל אנישט איז עס כלאים. די אלע זאכן פון די משנה הייסן א חיבור לטומאה, לגבי טומאה, אויב ס'האט צוגערירט א טומאה צו איינע פון די זאכן ווערט די אנדערע זאך אויכעט טמא, ואינו חיבור להזייה, ווען מ'וויל שפריצן אויף דעם פון מי חטאת, דארף מען שפריצן אויף יעדע חלק פון די בגד און פון די כלי באזונדער, ווייל מדרבנן הייסט עס נישט איינס. משנה י, כיסוי מיחם, א דעקל פון א ווארעמער, פון א קעסל, שהוא מחובר לשלשלת, די דעקל איז באהאפטן צו א קייט, וואס די קייט איז אנגעקניפט אינעם קעסל אליין, בית שמאי אומרים חיבור לטומאה ואינו חיבור להזאה,

הזה על הכיסוי אויב מ'האט געשפריצט נאר אויפן דעקל, לא הוזה המיחם, ווערט דער קעסל נאכנישט גערייניגט, אפילו עס איז באהאפטן איינס מיטן צווייטן, ווייל מ'דארף שפריצן אויפן עיקר. זאגט די משנה הכל כשרים להזות, יעדער איינער איז כשר צו שפריצן פון מי חטאת, ס'מוז נישט זיין קיין כהן, און אפילו א ארל שמתו אחיו מחמת מילה מעג אויכעט שפריצן, חוץ מטומטום ואנדרוגינוס והאשה, ס'שטייט א פסוק וטבל במים איש טהור, וואס די משנה די פסוק רעדט זיך באמת ווען מען טונקט איין דעם אזוב אין די וואסער, און דארטן שטייט אז ס'מוז זיין דווקא א איש, נישט קיין פרוי. און א טעמטעם ואנדרוגינוס וויבאלד זיי זענען א ספק אשה איז מען זיי אויכעט ממעט פון דעם פסוק, און מען לערנט ארויס הזאה פון טבילה, פונקט ווי איינטונקען די אזוב אין די וואסער דארף זיין דווקא א איש, די זעלבע זאך דאס שפריצן אליין דארף אויכעט געטון ווערן דורך א מענטש, דורך א מאן, און ווען ס'שטייט טהור איז דאס מרבה א קטן, דאס הייסט א קטן שיש בו דעת, ער מעג שפריצן. זאגט יעצט די משנה, ותינוק שאין בו דעת, איז דא וואס לערנען אז דאס גייט אויף ארויף, חוץ מטומטום ואנדרוגינוס והאשה ותינוק שאין בו דעת, א קליין קינד וואס ער האט נישט קיין דעת קען נישט שפריצן, ווייל עס האט מען דאך געלערנט אנהייב פרק אז דער מזה דער שפריצער ער מוז אינזין האבן וואס ער טוט, און א קליין קינד האט דאך נישט קיין דעת. אנדערע זענען גורס ותינוק שיש בו דעת, מען רעדט פון א קינד וואס ער האט יא דעת און דאס גייט טאקע אויף אראפ, א תינוק שיש בו דעת מעג שפריצן, ער קען זיך אבער נישט אליין באפארען, האשה מסעדתו ומזה, מעג אפילו א פרוי אים צוהעלפן און שפריצן, אבער וויאזוי העלפט די פרוי צו, זי טאר נישט אנכאפן זיין הענט, ווייל דעמאלטס הייסט עס ווי די פרוי שפריצט. זאגט די משנה וואס מעג זי טון, ואוחזת לו במים, זי כאפט אן די שיסל וואסער פון אונטן והוא טובל און ער טונקט איין ומזה און ער שפריצט, דאס מעג זי טון, אזא מין הילף מעג זי געבן אז זי כאפט אן דעם וואסער און דער קינד שיש בו דעת טינקט איין און שפריצט. אם אחזה בידו, אויב זי האט אבער אנגעכאפט אין זיין הענט אפילו בשעת הזאה פסול, דאס הייסט לא מיבעיא בשעת ער טינקט איין דעם אזוב, וואס דער עיקר מיעוט פונעם פסוק וואו ס'שטייט אז ס'מוז זיין א איש שטייט דאך ביים איינטינקען, נאר אפילו ביי די הזאה, וואס דאס לערנט מען נאר ארויס פון איינטונקען, אויב זי האט צוגעהאלפן מיט די הענט, זי האט אנגעכאפט אין זיין הענט ווען ער האט געשפריצט, איז עס פסול, ווייל דער שפריצער מוז דווקא זיין א מאן. משנה יא, טבל את האזוב ביום והזה ביום, כשר. און דאס איז דער עיקר לכתחילה'דיגער וועג וויאזוי מען דארף עס מאכן, מען דארף איינטונקען דעם אזוב אין די וואסער ווען ס'איז טאג, און מען דארף שפריצן אויף די טמא מת אויך ווען ס'איז טאג, מען לערנט עס ארויס ווייל ס'שטייט ביום השלישי וביום השביעי, און די עיקר פסוק פון ביום השלישי וביום השביעי שטייט טאקע ביים שפריצן, והזה הטהור על הטמא, און דא לערנט מען ארויס פארקערט, מען לערנט ארויס די טבילה, דאס איינטונקען פונעם אזוב אין די וואסער, פון די הזאה, פונקט ווי די הזאה דארף זיין בייטאג, די זעלבע זאך דאס איינטונקען דארף זיין בייטאג. ביום והזה בלילה, אויב מען האט איינגעטינקען דעם אזוב אין די וואסער בייטאג, אבער מען האט געשפריצט איז שוין געווען נאכט, אדער בלילה האט מען איינגעטינקען די אזוב אין די וואסער והזה ביום און מען האט געשפריצט בייטאג, פסול איז עס פסול. ס'מוז ווערן געטון אלע ביידע חלקים, סיי די טבילה פונעם אזוב און סיי די הזאה דערפון, בייטאג. אבל הוא עצמו דער מענטש אליין, וואס א מענטש וואס מען שפריצט אויף אים, ער דארף זיך אויכעט טובל'ן, טובל בלילה ומזה ביום, ער מעג זיך יא טובל'ן ביינאכט און מען שפריצט אויף אים בייטאג, שטייט דאך דא אין די משנה אז מען טובל'ט זיך ערשט און נאכדעם שפריצט מען, זאגט די ברטנורא דאס איז נאר אויב ס'איז נישט אינעם זיבעטן טאג, אויב ס'איז אין די זיבעטע טאג וואס דעמאלטס איז דאך די צייט וואס מען דארף אים שפריצן, דעמאלטס שטייט אין פסוק אז מען דארף קודם שפריצן, און נאכדעם טובל'ט מען זיך, אזוי שטייט וחטאו ביום השביעי, און נאכדעם שטייט ורחץ במים. אבער דאס וואס די משנה זאגט אז מ'קען זיך קודם טובל'ען און נאכדעם שפריצן רעדט זיך אויב מ'האט אפגעשטופט, ס'איז שוין די אכטע טאג, די ניינטע טאג, די צענטע טאג, דעמאלט מעג ער זיך קודם טובל'ען, אפילו ביינאכט, און נאכדעם שפריצט מען אויף אים בייטאג. זאגט די משנה שאין מזין עד שתנץ החמה, די טעם פון די זאכן איז ווייל שפריצן מוז מען לכתחילה נאך די נץ החמה, נאר בדיעבד וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר בדיעבד, אויב מען האט געשפריצט פון די עלות השחר און ווייטער איז עס אויכעט כשר, ווייל דאס ווערט שוין אויכעט אנגערופן יום. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף י"ט עמוד ב' זעירי אמר ר' חנינא כדם מאכולת של ראש, דאס האבן מיר געלערנט פאריגע וואך אז ס'שטייט אין די משנה אויף דף י"ט עמוד א' אז דם אדום איז כדם המכה, האט די גמרא געהאט אפאר וועגן וואס ס'מיינט דם המכה, אדער מיינט עס די בלוט פון א אקס תיכף נאכן שעכטן, אדער מיינט עס בלוט פון א פייגל וואס צוקלאפט זיך, דא זאגט די גמרא נאך אפאר טעמים, זעירי זאגט נאך פון ר' חנינא אז דאס איז די זעלבע קאליר ווי א מאכולת של ראש, דאס הייסט א לויז וואס מאכט זיך אין קאפ, און וואס איז די פשט טאקע פון דם המכה, זאגט דער ארוך לנר מען וועט מוזן זאגן אז מכה מיינט א מאכולת. זאגט די גמרא, מיתיבי דו זאגסט אז נאר די לייז וואס מאכן זיך אין קאפ, דאס האט די ריכטיגע רויטע קאליר אין די בלוט, כ'על דיר פרעגן א קשיא, ס'שטייט א משנה שפעטער אין מסכת נדה, הרגה מאכולת, טאמער א פרוי האט געהארגעט א לייז, הרי זה תולה בה, טאמער זי האט געטראפן א כתם, און זי ווייסט אז זי האט אויך געהארגעט א לייז, קען זי תולה זיין און זאגן אז דער פלעק איז געקומען פון די בלוט פון דעם לייז. איז מאי לאו דכוליה גופה, ס'שטייט דאך נישט דארט אז מ'רעדט דווקא אז זי האט געהארגעט א לייז וואס מאכט זיך ביים קאפ. איז אפשר זעט מען פון דעם אז די לייזן פון גאנצן קערפער האבן דעם זעלבן רויטקייט ווי די לייז פונעם קאפ, ענטפערט די גמרא לא ניין, דראשה, מ'רעדט פון א לייז וואס מאכט זיך טאקע נאר ביים קאפ. אמי ורדינאה אמר רבי אבהו נאך א פשט אויף די דם המכה וואס די משנה זאגט, כדם אצבע קטנה של יד שנגפה, אזוי ווי די בלוט פונעם קליינעם פינגער אויף די האנט וואס צוקלאפט זיך, וחייתה און ס'האט זיך שוין אויסגעהיילט וחזרה ונגפה און ס'האט זיך נאכאמאל צוקלאפט, אזוי האט ער געהאלט בקבלה אז דאס איז די ריכטיגע רויטע בלוט. ולא של כל אדם, נישט פון יעדן מענטש, אלא של בחור. פון א בחור, דאס הייסט א יונגע מענטש, שלא נשא אישה וואס ער האט נאכנישט חתונה געהאט, איינמאל מען האט חתונה איז די בלוט פארלירט אביסל פון די רויטקייט, ועד כמה עד בן עשרים, וואס הייסט יונג? אונטער די צוואנציג יאר. מיתיבי. ס'שטייט א משנה שפעטער, טאמער א פרוי האט געטראפן א כתם, תולה קען זי עס אנהענגען בבנה ובבעלה, טאמער זי ווייסט אז זי איז געליגן נאנט צו איר זון אדער צו איר מאן, קען זי זאגן אז דאס איז געקומען פון זיי. איז בשלמא בבנה משכחת לה, איר זון קען מען טאקע זאגן אז ער איז געוועזן א בחור אונטער די צוואנציג וואס האט נישט חתונה געהאט, און ס'האט געהאט זיין בלוט די זעלבע רויטע קאליר ווי די כתם, ממילא קען מען תולה זיין אין אים. אלא בעלה היכי משכחת לה, איר מאן האט דאך שוין חתונה געהאט, איינמאל מ'האט חתונה געהאט האט עס שוין די בלוט נישט די ריכטיגע רויטקייט, נו ווי קען מען תולה זיין א כתם וואס האט יא דעם ריכטיגן רויטקייט צו צו צו און תולה זיין אז ס'איז געקומען פון איר מאן? אמר רב נחמן בר יצחק, כגון שנכנסה לחופה ולא נבעלה, מען רעדט אז זיי האבן שוין חתונה געהאט דאס הייסט אז ער איז שוין געווען אונטער א חופה, אבער זי האט נאכנישט געוואוינט מיט אים, און ווילאנג ער האט נישט געוואוינט מיט איר האט ער נאך די ריכטיגע רויטע בלוט און דעמאלטס קען מען תולה זיין דעם כתם אינעם מאן. זאגט דער זוהר הקדוש תא חזי.

נאר פרייטאג צו נאכטס ווען מענטשן ארבעטן נישט, דעמאלט טוען זיי זיך באהעפטן, אלא עבידתיה דקודשא בריך הוא, וואס פרייטאג צו נאכטס דעמאלטס איז דער אייבערשטער כביכול עוסק אין זיווג. און מאי עבידתי' זיוויגא דמטרוניתא, דער אייבערשטער קודשא בריך הוא ושכינתי' זענען זיך מזווג, לאפקא נשמתין קדישין לעלמא ארויסצוגעבן הייליגע נשמות אויף די וועלט. ובגין כך, בהאי ליליא אין די נאכט פון פרייטאג צו נאכט, חברייא מתקדשי בקדושה דמאריהון, די חברים, די ערליכע אידן זיי טוען זיך הייליגן מיט די קדושה פון זייער באשעפער ומכווני לבייהו און זיי האבן אינזין, מיטן הארץ ונפקי בני מעלי, און אזוי קומט ארויס פון זיי פיינע קינדער, בנין קדישין הייליגע קינדער דלא סטאן וואס זיי קערן זיך נישט אפ לימינא ולשמאלא, צו רעכטס און צו לינקס, בנין, זיי זענען אזעלכע קינדער דמלכא ומטרוניתא פון די קעניג און פון די קעניגין, ועל אלין כתיב און אויף דעיע קינדער שטייט א פסוק בנים אתם לה' אלוקיכם, לה' אלוקיכם ודאי, בגין דאלין אקרון בנין דיליה זיי ווערן אנגערופן קינדער פונעם אייבערשטן, בנין למלכא ולמטרוניתא זיי זענען קינדער פון די קעניג און פון די קעניגין, והא דעתייהו דחברייא דידעין רזא דא, די דעת פון די חברים וואס זיי ווייסן דעם סוד, בדא מתדבקן, זיי טוען זיך באהעפטן מיט דעם סוד, ובגין כך אקרון בנין לקודשא בריך הוא, פאר דעם ווערן זיי אנגערופן קינדער פונעם אייבערשטן, דעם שטיקל זוהר האבן מיר אויך שוין געלערנט מיטוואך פון פרשת יתרו. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ו'. מותר להשאיל כלים ולהשכירן לנוכרי, מען מעג פארבארגן אדער פארדינגען א כלי פאר א גוי, ואף על פי שהוא עושה בהן מלאכה בשבת, אפילו דער גוי וועט ארבעטן מיט מיין כלי אום שבת, מעג איך, מפני שאין אנו מצווים על שביתת הכלים, א מענטש איז נישט באפוילן געווארן אז זיין כלי זאל רוען אום שבת. אבל בהמתו ועבדו, א בהמה אדער א קנעכט, אסור טאר מען נישט פארבארגן אדער פארדינגען פאר א גוי, מפני שאנו מצווים על שביתת בהמה ועבד, א מענטש איז פאראנטווארטליך צו זען אז זיין בהמה און זיין קנעכט זאלען נישט טוהן קיין מלאכות אום שבת. זאגט דער רמב"ם, המשתתף עם הנוכרי במלאכה, או בסחורה או בחנות, איינער וואס האט א שותפות מיט א גוי אין א ארבעט, אין א האנדל אדער אין א געוועלב, אם התנו בתחילה אויב זיי האבן זיך פון אנהייב אן אויסגענומען שיהיה שכר השבת לנוכרי לבדו, אז די שכר פונעם שבת'דיגן טאג גייט נאר פארן גוי, אם מעט אם הרבה נישט קיין חילוק צו עס איז אריינגעקומען ווייניג געלט אדער אסאך, ושכר יום אחר כנגד השבת לישראל לבדו, און אנשטאטס דעם גייט זיין די שכר פון א צווייטע טאג נאר פארן איד, מותר דעמאלטס מעג מען. ואם לא התנו בתחילה, אויב זיי האבן זיך גארנישט אפגעשמועסט פון פריער, כשיבואו לחלוק ווען מען קומט זיך צו טיילן מיט דאס געלט, נוטל הנוכרי את שכר השבתות כולן לבדו, דער גוי אליין נעמט די שכר פון די שבתים, והשאר חולקין אותו, און די איבריגע צוטיילט מען אייניג, דער איד קען נישט נעמען די שכר פון א צווייטע טאג אקעגן דעם, ואינו מוסיף לו כלום, ער געבט אים גארנישט עפעס מער כנגד יום השבת אין אויסטויש פון דעם גאנצן שבת'דיגן פארדינסט וואס גייט פאר'ן גוי, אלא אם כן התנו בתחילה, נאר טאמער מ'האט זיך אויסגענומען פון אנהייב. וכן, אם קיבלו שדה בשותפות דין אחד הוא אויב זיי האבן ביידע ארויסגענומען א פעלד בשותפות, האט עס אויך די זעלבע הלכה. זאגט דער רמב"ם ואם לא התנו, אויב זיי האבן זיך גארנישט אפגעשמועסט, ובאו לחלוק השכר זיי קומען זיך צוטיילן מיטן שכר, ולא היה שכר שבת ידוע מ'ווייסט נישט וויפיל געלט ס'איז אריינגעקומען אינעם שבת'דיגן טאג, יראה לי זאגט דער רמב"ם ס'געפעלט מיר צו זאגן, שהנוכרי נוטל שביעית השכר, מען צוטיילט די פארדינסטן פונעם וואך אין זיבן אייניגע טיילן, און דער גוי נעמט א זיבעטל, און איך זאג אז דאס איז די שבת'דיגע געלט, פאר ס'שאר האלט, די איבריגע צוטיילט מען. הנותן מעות לנכרי להתעסק בהן, איינער וואס געבט געלט פאר א גוי אז דער גוי זאל האנדלען מיט דעם און פארדינען, אף על פי שהנכרי נושא ונותן בשבת, אפילו דער גוי האנדלט דערמיט אום שבת, חולק עמו בשכר בשווה, מעג ער זיך אייניג צוטיילן מיט אים מיט די פארדינסטן, וכן הורו כל הגאונים זל. זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה, הוראות מעשיו לבריות, ער גייט ארום רעדן איבער די ענין פון איינער וואס ער ווייזט ארויס פאר מענטשן זיינע מעשים טובים, ידעת דו ווייסט מה שאמרו רבותינו זל ענין אותה האישה, א מעשה מיט א געוויסע פרוי שהיתה נענשה בגיהנום, שהיתה נענשת בגיהנום זי געשטראפט געווארן אין גיהנום על שהיתה מספרת לחברתה היום התעניתי, זי פלעגט פארציילן פאר איר חבר'טעס, דו ווייסט, היינט האב איך געפאסט. ולא די, ס'איז נישט גענוג שאינו מקבל שכר אז ער באקומט נישט קיין שכר אויף די גוטע זאך וואס ער האט געטון, אלא שהוא נידון בגיהנום, כי הרי מגלה דעתו, ער טוט אויפדעקן זיין דעת, ער טוט מפרסם זיין מיט דעם וואס ער פארציילט זיינע גוטע מעשים פאר אנדערע, שאין מעשיו כלל לשם שמים, ער טוט נישט זיינע מעשים פארן אייבערשטנ'ס וועגן, ער טוט עס נאר אז מענטשן זאלן אים רימען דערמיט. והוא מכלל הפרושים, ער איז פון כלל פון די פרושים וואס די גמרא אין מסכת סוטה זאגט, פרוש נקפי, דאס מיינט א מענטש וואס ער וויל זיך ארויסשטעלן כאילו ער איז אן ענו, און ער גייט נאר איין טריט אויף אמאל און ער האקט זיך אריין אין די ערד, פרוש קיזאי מיינט, ער מאכט זיך ווי ער קוקט נישט אויף קיין פרויען און ער האקט זיך אריין די קאפ אין וואנט אריין ביז עס שפריצט בלוט, דאס איז נישט קיין אמת'ע ערליכע מענטשן, זיי ווילן נאר אז אנדערע זאלן זען כאילו זיי זענען ערליך. ואמרו רבותינו זל לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר, א מענטש זאל זיין א ירא שמים באהאלטענערהייט, נישט יעדער איינער דארף מיטהאלטן וואו דו טוסט, ויהיו כל דרכיו לשם שמים, אלע זיינע וועגן זאלן זיין פארן אייבערשטנ'ס וועגן, ואם יוכל אדם שיעשה כל דרכיו לשם שמים, טאמער א מענטש קען מאכן אז אלע זיינע זאכן זאלן זיין נאר לשם שמים, ולא יפרש לבריות אפילו אחד מהן, אפילו איינע פון די זאכן זאל ער נישט פארציילן פאר מענטשן, שכרו כפול ומכופל, איז זיין שכר געדאפלט און געדאפלט, מפני שכבוד אלוקים הסתר דבר, די כבוד פונעם אייבערשטן איז ווען מען טוט זאכן באהאלטענערהייט און באשיידן נאר לשם שמים.